בעזרת השם יתברך, מסכת מגילה, דף ג', הייבן מיר אן דף בית עמוד בית, דריי שורות פון אונטן, ואמר רבי ירמי' ואיתימא רב חייא בר אבא, איז בעצם ווי קומט אריין דא די קומענדיגע מימרא, ווייל נעכטן האבן מיר אויך געזען אזא מין נוסח אמר רבי ירמי' ואיתימא רב חייא בר אבא, גייען מיר היינט זען נאך אפאר אזעלכע מימרות וואס זענען נאכגעזאגט געווארן אדער בשם רבי ירמי' אדער בשם רב חייא בר אבא, איז אזוי, זאגט רבי ירמי' ואיתימא רב חייא בר אבא, איז דא זאגן רב חייא בר אבא האט געזאגט אז מנצפך צופים אמרום, ס'טייטש די אותיות מ' נ' צדיק פ' כ', וואס די אלע אותיות האבן ענדע אותיות, יא מ' האט א ענדע מ', נ' א ענדע נ', צדיק א ענדע צדיק און אזוי ווייטער, איז די אותיות זענען געזאגט געווארן דורך די נביאים, ס'טייטש די נביאים האבן דאס מחדש געווען, פשטות מיינען זיי צו זאגן אז מ' נ' צדיק פ' כ' פאר די נביאים איז נאר געווען איין סארט, און די נביאים האבן צוגעלייגט א ענדע אות. און אויף דעם פרעגט די גמרא קען דען זיין אזא זאך ותסברא והכתיב שטייט אין פסוק אלה המצוות וואס מען דרשנ'ט אז נאר דאס זענען די מצוות און ס'קען נישט זיין נאך שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה א נביא קען נישט מחדש זיין גארנישט נאך מתן תורה און ממילא ווי קען זיין אז די נביאים האבן מחדש געווען די אותיות מנצפך ועוד נאך א קשיא פרעגט די גמרא האמר רב חסדא מ' וס' שבלוחות בנס היו עומדין, ס'טייטש אין די לוחות, די אותיות פון די לוחות זענען געווען דורכגעלעכערט פון איין זייט צום צווייטן, און ממילא די ענדע מ' מיט די ס', אז מען לעכערט דורך, מען נעמט א שטיין און מען לעכערט דורך א ענדע מ', איז די שטיקל אינדערמיטן פאלט אראפ, זעלבע זאך ביי א ס', די שטיקל אינדערמיטן פאלט אראפ, איז ביי די לוחות איז עס געשטאנען אזוי אינדערמיטן בנס. על כל פנים זעט מען דאך לכאורה דא קלאר, אז ביי די לוחות שוין איז געווען א ענדע מ'. איז ווייטער, וויאזוי קענסטו זאגן אז די נביאים האבן דאס מחדש געווען, שוין געווען ביי די לוחות, איז רש"י רעדט דא אויס אז בעצם וואלט מען געקענט ענטפערן זייער פשוט אז ביי די לוחות איז געווען די ענדע מ' און די נביאים האבן מחדש געווען די מ', פשט, רבי ירמי' האט דאך נישט געזאגט וואס די נביאים האבן מחדש געווען, צו די ארגינעלע אות צו די ענדע אות, צו די מ' אדער די ענדע מ', איז קען מען זאגן ער האט גערעדט פון די מ' אליין, און דאס טאקע האבן די נביאים מחדש געווען די ענדע מ' איז געווען אין די לוחות. פון דעסטוועגן זאגט רש"י די סיבה וואס די גמרא האט דאס נישט געענטפערט איז ווייל דאס פארענטפערט נישט די ערשטע קשיא, די ערשטע קשיא איז אסאך שטערקער, שטייט אלה המצוות, אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה, און וויאזוי קען רבי ירמי' זאגן אז די נביאים האבן דא עפעס מחדש געווען? און ממילא זאגט טאקע די גמרא, אין, מהוה הוו, אוואדע איז געווען די אותיות מ' נ' צדיק פ' כ' שוין פון אנפאנג, שוין געווען ביי די תורה, די נביאים האבן גארנישט מחדש געווען, ולא הוו ידעי הי באמצע תיבה והי בסוף תיבה, נאר וואס? מען האט נישט געוואוסט וואס צו לייגן אינמיטן ווארט, וואס צו לייגן סוף ווארט, מען האט נישט געוואוסט צו די מ' קומט אינמיטן די ענדע מ' צום סוף אדער פארקערט, איז ואתו צופים ותקינו פתוחין באמצע תיבה וסתומין בסוף תיבה, די נביאים האבן מתקן געווען טאקע אזוי ווי אונז ווייס מען אז די פתוחין וואס טייטשט די אפענע אותיות זענען אינמיטן די ווארט, די מ' איז אינמיטן די ענדע מ' צום סוף, זאגט אבער די גמרא, די גמרא איז נאך אלץ נישט צופרידן, סוף סוף אלה המצוות שאין נביא עתיד לחדש דבר מעתה, א נביא קען נישט מחדש זיין אזא זאך אויך נישט, זאגט טאקע די גמרא אלא נאר, שכחום, וחזרו, ויסדום, ס'טייטש אוואדע ביי מתן תורה געגעבן געווארן אלע אותיות, כולל די ענדע אותיות, נאר וואס דען, מ'האט עס פארגעסן, און מילא מ'האט עס פארגעסן האט מען נישט געוואוסט וואס קומט אינמיטן וואס קומט צום סוף, און דאס האבן די נביאים צוריק איינגעפירט, צוריק דערמאנט פארן ציבור אז די מ' קומט אינמיטן און די ענדע מ' צום סוף. זאגט די גמרא ווייטער, נאך א מימרא פון רבי ירמי' ואיתימא רב חייא בר אבא, ואמר רבי ירמיה ואיתימא רב חייא בר אבא, תרגום של תורה, אונקלוס הגר אמרו מפי רבי אליעזר ורבי יהושע, דער תרגום אויף די תורה, דאס האט אונקלוס געזאגט, ער האט עס געשריבן, בשם, ער האט עס מקבל געווען בשם רבי אליעזר ורבי יהושע, תרגום של נביאים, יונתן בן עזיאל אמרו, מפי חגי זכריה מלאכי, יונתן בן עזיאל האט עס געשריבן בשם חגי זכריה מלאכי, און ווען ער האט עס געשריבן, ווען יונתן בן עזיאל האט געשריבן די תרגום אויף נביאים, איז ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה, גאנץ ארץ ישראל האט זיך אויפגעשאקלט, און יצתה בת קול ואמרה, און א בת קול איז ארויס און געזאגט, מי הוא זה שגילה סתריי לבני אדם, ווער האט מגלה געווען דא מיינע סודות? עמד יונתן בן עזיאל על רגליו ואמר, האט זיך יונתן בן עזיאל אויפגעשטעלט און געזאגט, אני הוא שגיליתי סתריך לבני אדם, איך האב עס מגלה געווען, גלוי וידוע לפניך, שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא, איך האב עס נישט געטון פאר מיין כבוד, פאר די משפחה'ס כבוד, נאר וואס דען, אלא לכבודך עשיתי, איך האב עס געטון פאר'ן כבוד פונעם אייבערשטן, פארוואס שלא ירבו מחלוקת בישראל, זאל נישט זיין קיין מחלוקת ביי כלל ישראל וויאזוי צו טייטשן כל מיני פסוקים, דערפאר האט יונתן בן עזיאל מפרש געווען, ועוד, ביקש לגלות תרגום של כתובים, און נאך מער, יונתן בן עזיאל האט אויך געוואלט שרייבן די תרגום אויף כתובים נישט נאר אויף נביאים, און יצתה בת קול ואמרה לו, דייך, איז ארויס א בת קול און געזאגט ער זאל אויפהערן ער זאל נישט שרייבן, מאי טעמא פארוואס זאגט די גמרא משום דאית ביה קץ משיח, ווייל אין ספר דניאל רעדט מען דארט פון ווען ס'עט זיין דעם קץ משיח, ווען משיח עט קומען, און ווען מ'וואלט ווען געשריבן א תרגום וואלט מען געשריבן דארט טאקע ווען דאס איז, און דאס איז א סוד וואס טאר נישט נתגלה ווערן, און במילא איז פון הימל האט מען נישט געוואלט אז יונתן בן עזיאל זאל שרייבן א תרגום אויף כתובים. פרעגט יעצט די גמרא, ותרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו, איז דען אזוי ווי רבי ירמי' האט געזאגט אז די תרגום אויף תורה האט אונקלוס געשריבן? והא אמר רב איקא בר אבין אמר רב חננאל אמר רב, מאי דכתיב, שטייט אין פסוק אין נחמיה שטייט דארט אז עזרא האט פארגעליינט די תורה פאר כלל ישראל נאכדעם וואס זיי זענען ארויפגעקומען פון גלות, שטייט אין פסוק ויקראו בספר בתורת אלקים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא איז דרש'נט מען די פסוק אזוי ויקראו בספר בתורת אלקים זה מקרא ס'טייטש עזרא האט איבערגעגעבן די פסוקים פון די תורה מפורש זה תרגום ער האט איבערגעגעבן דעם תרגום אויך ושום שכל אלו הפסוקים עזרא האט געוויזן פונקטליך ווי די פסוקים ווי ענדיגט זיך איין פסוק ווי הייבט זיך אן די נעקסטע פסוק דאס פאסט מיט ושום שכל ווייל אזוי אז מען ווייסט ווי ס'ענדיגט זיך א פסוק ווי ס'הייבט זיך אן א נייע ענין פארשטייט מען וואס שטייט טאקע, ויבינו במקרא אלה פסקי טעמים, דאס די טעמי המקרא, וואס מיט דעם פארשטייט מען אויך וואס שטייט, ואמרי לה, ס'דא וואס זאגן אלה המסורת, ס'דא א מסורת אויך וואס עזרא האט איבערגעגעבן, וואס דאס איז א מסורת, יעדע מאל שטייט א ווארט אין די תורה וואס ווערט אסאך מאל געשריבן אזוי אסאך מאל אזוי, שטייט דארט איבעראל וואו ס'שטייט דער ווארט, און וויאזוי מ'שרייבט עס טאקע אין יעדע פלאץ, אמאל א חסר אזוי ווייטער, די מסורת וואס מ'זעט טאקע אין אונזער חומשים שטייט אסאך מאל מסורת, אבער על כל פנים, זעהט מען דאך לכאורה קלאר אז עזרא האט שוין געהאט די תרגום, עזרא איז געווען סאך פאר אונקלוס, און וויאזוי זאגט רבי ירמי' אז אונקלוס האט עס געשריבן? ענטפערט די גמרא, שכחום וחזרו ויסדום, טאקע עזרא האט עס געהאט, מען האט עס פארגעסן, און שפעטער איז געקומען אונקלוס און צוריק מייסד געווען. פרעגט עס אבער די גמרא, מאי שנא דאורייתא דלא אזדעזעה, ואדנביאי אזדעזעה, פריערט האט מען געזעהן אז ווען אונקלוס האט איבערגעטייטשט די תורה איז גארנישט געשעהן, אבער ווען יונתן בן עוזיאל האט איבערגעטייטשט נביא, האט זיך אויפגעשאקלט גאנץ ארץ ישראל, פארוואס? ענטפערט די גמרא, ווייל דאורייתא מיפרשא מילתא, די ווערטער פון די תורה איז פשוט, ס'נישט דא קיין שום סודות אין דעם תרגום, און במילא איז גארנישט געשען, אבער דנביאי, די ווערטער פון די נביאים, איכא מילי דמיפרשן ואיכא מילי דמסתמן, ס'דא ווערטער וואס איז פשוט, אבער ס'דא ווערטער וואס מ'קען נישט פארשטיין וואס איז סתום, און דא געקומען יונתן בן עוזיאל האט עס מגלה געווען, דאס האט אויפגעטרייסלט ארץ ישראל, ברענגט די גמרא א דוגמא צו א פסוק וואס פשטות ווייסט מען נישט וואס שטייט דארט, נאר נאכדעם וואס מען זעט אינעם תרגום ווייסט מען טאקע וואס דאס מיינט, דכתיב, שטייט אין פסוק אין זכריה, ביום ההוא, אין יענע טאג, ס'דא מחלוקת די גמרא אין סוכה, ווען איז דער ביום ההוא, פון וועלכע טאג רעדט מען, צי די טאג וואס משיח בן יוסף וועט שטארבן,

מען זעט נישט אזא זאך אין די גאנצע תורה אין די גאנצע נביא און וואו דא אזא זאך, נאר וואס דען, נאכדעם ס'דא א תרגום, זאגט אונז די תרגום אז ס'איז צוויי באזונדערע זאכן, אז ביום ההוא יסגי מספדא בירושלים כמספדא דאחאב בר עמרי דקטל יתיה הדרימון בן טברימון ברמות גלעד, ס'טייטש די ענין פון הדרימון, דאס איז איין זאך וואס אחאב איז געווען מלך ישראל, הדרימון בן טברימון האט אים געהארגעט, ס'געווען א ריזיגע גרויסע הספד אויף אים, און דאס וואס שטייט אין פסוק כמספד הדרימון, ווייטער וואס שטייט בבקעת מגידון האט גארנישט מיט אחאב, דאס איז א צווייטע מעשה אינגאנצן, וכמספדא דיאשיה בר אמון דקטל יתיה פרעה חגירא בבקעת מגידו, יאשיהו המלך איז אויך געווען א מלך יהודה, פרעה האט אים געהארגעט בבקעת מגידו, דארט איז אויך געווען א גרויסע הספד, און פון די צוויי מאורעות רעדט די פסוק, און דאס ווייסט מען נאר בזכות דעם תרגום, זעהט מען דער תרגום האט מגלה געווען געוויסע סודות, זאגט די גמרא ווייטער נאך א מימרא פון רבי ירמיה צי רבי חייא בר אבא, שטייט אין פסוק, וראיתי אני דניאל לבדי את המראה, דניאל זאגט דארט אויף עפעס א מראה וואס ער האט געזעהן, אז נאר ער האט געזעהן די מראה, והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם ויברחו בהחבא, די מענטשן זענען געווען מיט מיר זאגט דניאל, זיי האבן נישט געזעהן די מראה, נאר זיי האבן געכאפט א גרויסע פחד זענען אנטלאפן זיי האבן זיך באהאלטן. איז מאן נינהו אנשים, ווער זענען די מענטשן וואס זענען געווען דארט מיט דניאל, אמר רבי ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אבא, זה חגי, זכריה, מלאכי, די דריי נביאים זענען געווען מיט אים, זאגט די גמרא טאקע, אינהו עדיפי מיניה, ואיהו עדיף מינייהו, אין איין בחינה איז חגי זכריה מלאכי געווען חשוב'ער פון דניאל, אין א אנדערע בחינה איז דניאל געווען חשוב'ער פון זיי, אלס וואס, אינהו עדיפי מיניה, דאינהו נביאי, ואיהו לאו נביא, זיי זענען געווען חשוב'ער פון אים, ווייל חגי זכריה מלאכי זענען געווען נביאים, דניאל נישט. טוט זיך טאקע א מחלוקת וואס פשט אז דניאל נישט געווען קיין נביא, צו איז אינגאנצן נישט געווען קיין נביא נאר א בעל רוח הקודש, אנדערע זאגן אז אוודאי איז ער געווען א נביא, אבער ער איז קיינמאל נישט געווען מצווה איבערצוגעבן א נביאה פאר כלל ישראל, מה שאין כן חגי זכריה מלאכי, זיי זענען יא געווען מצווה זיי האבן איבערגעגעבן כסדר נביאות פאר כלל ישראל, זיי זענען געווען חשוב'ער אין א געוויסע בחינה. אבער פון די צווייטע זייט, איהו עדיף מינייהו דניאל, געווען דא חשוב פון זיי ווייל דאיהו חזא ואינהו לא חזו, דא געווען א מחזה וואס נאר דניאל האט געזען און זיי האבן נישט געזען, פרעגט די גמרא, וכי מאחר דלא חזו מאי טעמא איבעיתו, טאמער זיי האבן טאקע נישט געזען, איז וואס שטייט אין פסוק, זיי זענען אנטלאפן, זיי האבן מורא געהאט, פון וואס, זיי האבן דאך גארנישט געזען, ענטפערט די גמרא, אף על גב דאינהו לא חזו מזלייהו חזו, זיי האבן נישט געזען, אבער זייער מזל, ווי רשי זאגט, יעדער מענטש האט א שר אויבן אין הימל וואס איז ממונה אויף אים, איז דער מלאך דער שר פון הימל, ער האט יא געזען, און דאס האט גורם געווען זאל אריינגיין אין זיי א פחד זאלן אנטלויפן, אמר רבינא, זאגט רבינא שמע מינה, האי מאן דמיבעית אף על גב דאיהו לא חזי, מזליה חזי, אז אמאל א מענטש גייט ער שפירט עפעס א פחד, איז אפילו ער זעט טאקע גארנישט, די מזל זיינע זעט, די מלאך זיינע זעט, מאי תקנתיה, וואס זאל א מענטש טון אז א מענטש שפירט אזא פחד, איז אזוי, ליקרי קריאת שמע, קודם זאל ער פרובירן ליינען קריאת שמע, ער ליינט קריאת שמע, דאס איז א סגולה ניצול צו ווערן פון כל מיני מזיקים וואס א מענטש קען נישט זען, ואי קאים במקום הטנופת, טאמער אבער א מענטש שטייט אין א מקום טנופת וואס מ'קען דארט נישט ליינען קיין קריאת שמע, איז לינשוף מדוכתיה ארבע גרמידי, זאל ער אוועקטאנצן ד' אמות, ווייל אזוי א מזיק ס'דא מזיקים וואס זענען שולט אין געוויסע שטחים ד' אמות, א מענטש טאנצט ארויס אין די שטח פון די מזיק קען ער זיך אזוי מציל זיין, ואי לא, טאמער ער האט נישט וואו צו טאנצן ער קען נישט, איז לימא הכי, זאל ער זאגן די ווערטער, ס'איז אזא לחש וואס מען זאגט, זאל ער זאגן עיזא דבי טבחי שמינא מינאי, אז די עיזים די ציגן פון די בית המטבחיים פון קאך זענען פעטער פון מיר, וואס טייטש כאילו ער זאגט פאר די מזיקים, גיי אטאקיר, גיי לויף נאך די ציגן, לאז מיך אפ. זאגט יעצט די גמרא ווייטער. מען גייט יעצט צוריק צו די נעכטיגע סוגיא, זאגט די גמרא והשתא דאמרת מדינה מדינה ועיר ועיר לדרשה, מען האט נעכטן געזען מען האט גע'דרש'נט מדינה מדינה ועיר ועיר, איז משפחה משפחה למאי אתא. וואסערע דרשה דרש'ט מען פון משפחה משפחה שטייט אויך אינעם פסוק משפחה משפחה דארף מען א דרש אויף דעם ענטפערט די גמרא אמר רבי יוסי בר חנינא מען דרש'נט להביא משפחות כהונה ולויה שמבטלין עבודתם ובאין לשמוע מקרא מגילה אז כהנים און לווים וואס טוען די עבודה זענען מקריב דעם תמיד זענען מבטל די עבודה וואס טייטש טאמער די ציבור כלל ישראל ליינט מגילה אינדרויסן פון בית המקדש בשעת וואס זיי טוען די עבודה פונעם תמיד לאזט מען אלעס אפ און מען גייט הערן מגילה דאס דרש'ט מען פון משפחה משפחה אלע סארט משפחות, אפילו חשובע משפחות כהנים און לוויים, אלס דארף גיין הערן מגילה, דאמר רב יהודה אמר רב, כהנים בעבודתם, און לוויים בדוכנם, וישראל במעמדם, כולן מבטלין עבודתן ובאין לשמוע מקרא מגילה, יעדער מבטל די עבודה, סיי כהנים זייער עבודה, לוויים זייער עבודה, ישראלים האבן אויך געהאט עבודה, די מעמד האט מען געזען אין מסכת תענית, איז יעדער מבטל צו הערן מגילה, און דאס דרש'ט מען פון משפחה משפחה. תניא נמי הכי, מען האט אויך געלערנט אין א ברייתא, כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם וישראל במעמדם, כולן מבטלין עבודתן ובאין לשמוע מקרא מגילה, זאגט די גמרא מכאן, פון דא אויף און דאס טייטשט פון דאס אז מען זעט אז אפילו כהנים זענען מבטל די עבודה צו גיין הערן מגילה, איז סמכו של בית רבי שמבטלין תלמוד תורה ובאין לשמוע מקרא מגילה, דאס טייטשט די חכמים פון רבי'ן שטוב האבן זיך אויף דעם סומך געווען און מען האט געהייסן מבטל זיין לערנען און גיין הערן מגילה, דאס טייטשט לכאורה די מפרשים שטעלן זיך, וואס טייטשט מבטלין תלמוד תורה ובאין לשמוע מקרא מגילה? מ'איז מבטל לערנען צו גיין הערן מגילה, מגילה איז דאך אויך תלמוד תורה, איז ענטפערן מפרשים כל מיני תירוצים, טייל ענטפערן אז מבטלין תלמוד תורה איז טייטש א מענטש לאמיר זאגן זיצט אין שטוב און ער לערנט, דארף יעצט גיין אין בית מדרש הערן מגילה, איז דאס גיין אהין, און אויך ביז מ'הייבט אן ליינען, דאס איז א ביטול תורה, אבער דאס דארף מען טון, מ'דארף מבטל זיין דברי תורה צו הערן מגילה. אנדערע זאגן טאקע אז איינער וואס זיצט און לערנט תורתו אומנותו איז הערן מגילה א ביטול תורה, על כל פנים אבער פון דעסטוועגן דארף מען דאס טון, פון וואו ווייסט מען? ווייל קל וחומר מעבודה, א קל וחומר פון די עבודה, ומה עבודה שהיא חמורה מבטלין, תלמוד תורה לא כל שכן, מה דאך די עבודה וואס איז אזוי הארב איז מען מבטל צו גיין הערן מגילה, כל שכן לערנען תורה וואס איז אסאך שוואכער פון די עבודה, זאגט די גמרא אזוי, ועבודה חמורה מתלמוד תורה, עבודה איז הארבער פון לערנען תורה, והכתיב שטייט אין פסוק, ויהי בהיות יהושע ביריחו, ווען יהושע איז געגאנגען אייננעמען יריחו, ווען מען האט געהאלטן מיטן פאנגען יריחו, וישא עיניו וירא והנה איש עומד לנגדו וישתחו לאפיו, פלוצלינג זעהט יהושע א מלאך, און ער זעהט דער מלאך איז געקומען מעניש זיין טיילן דא עונשים אויף עפעס, איז קודם פרעגט די גמרא, והיכי עביד הכי, סתם די גמרא פרעגט וואס טייטש יהושע האט זיך געבוקט צו אים, וויאזוי האט ער געוואוסט עס איז א מלאך, והאמר רבי יהושע בן לוי אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בלילה חיישינן שמא שד הוא, א מענטש טאר נישט געבן שלום פאר זיין חבר מיט נאכט ווייל קען זיין ס'א שד, און מ'טאר נישט זאגן שלום צו א שד, איז וויאזוי האט יהושע געוויסט אז ס'איז א מלאך אפשר דאס א שי"ן דל"ת ענפערט די גמרא ניין, שאני התם דאמר ליה כי אני שר צבא השם, דער מלאך זאגט דארט אני שר צבא השם קען עס נישט זיין א שד, זאגט די גמרא ווער זאגט ודלמא משקרי, קען זיין דער שד זאגט ליגנט, זאגט די גמרא ניין גמירי אונז האמיר א מסורה דלא מפקי שם שמים לבטלה, א שד זאגט נישט סתם שם שמים לבטלה א שד וואלט נישט געזאגט אני שר צבא השם, זאגן אזא שקר, מילא האט ער געוויסט ס'א מלאך פארדעם האט ער זיך געבוקט. על כל פנים, אמר לו, זאגט דער מלאך צו יהושע פארוואס טאקע איז ער אהער געקומען, פארוואס איז ער געקומען מעניש זיין, אויף וועלכע עבירה, זאגט ער אזוי, אמש, ביטלתם תמיד של בין הערבים, קודם כל, זאגט דער מלאך, נעכטן נאכט, ס'טייטש פארנאכטס, האט עטץ מבטל געווען די תמיד של בין הערבים, און מ'וואלט עס נישט געדארפט טון, מ'וואלט רואיג געקענט ביינאכט איז נישט קיין צייט פון א מלחמה מ'וואלט געקענט צוריקגיין און מקריב זיין די תמיד של בין הערבים, דאס איז איין עוולה וואס מ'איז באגאנגען, ועכשיו, און נאך מער זאגט דער מלאך יעצט ביינאכט ביטלתם תלמוד תורה, לערנט מען נישט קיין תורה, פארוואס זאל מען נישט יעצט לערנען? אמר לו, זאגט יהושע צום מלאך על איזה מהן באת, ס'טייטש אויף וועלכע פון די צוויי עבירות ביסטו געקומען מעניש זיין? אמר לו, ענטפערט דער מלאך, עתה באתי, אויף די יעצטיגע עבירה, אויף די, ס'טייטש אויף די עבירה פון יעצט ביינאכט פון ביטול תורה, איז מיד, גראד נאכדעם, האט זיך יהושע טאקע אונטערגענומען, נעקסטע מאל האט עס נישט געשען, איז ביי די קומענדיגע מלחמה וילן יהושע בלילה ההוא, רש"י זאגט דאס איז טאקע די נעקסטע מלחמה, איז בתוך העמק, ואמר רבי יוחנן דרשנ'ט ער דעם פסוק מלמד שלן בעמקה של הלכה, אז יהושע איז לן בעמקה של הלכה דן געווען אין גאר טיפע סוגיות, וואס ס'איז דארט שוין מער נישט געווען קיין ביטול תורה. על כל פנים, פירט די גמרא אויס די קשיא, ואמר ר' שמואל בר אוניא, גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידין שנאמר עתה באתי, מען קען מדייק זיין פון די פסוק פון דאס האט די מלאך געזאגט עתה באתי, אויף די יעצטיגע עבירה בין איך קומען מעניש זיין, נישט אויף די אנדערע עבירה, וועלכע צוויי עבירות איז דא געווען? ביטול קרבן תמיד און ביטול תורה, און די מלאך זאגט וואס איז הארבער? ביטול תורה, און במילא וויאזוי איז אין בית רבי האט מען געמאכט א קל וחומר אז מען מעג מבטל תורה זיין צו הערן מגילה, פון דעם אז מען איז מבטל די עבודה און די עבודה איז חשוב'ער פון תלמוד תורה, דא זעהן מיר פארקערט אז ביטול תורה איז הארבער פון עבודה, ס'טייטש תורה איז חשוב'ער פון עבודה. זאגט די גמרא לא קשיא ס'נישט קיין סתירה, הא דרבים והא דיחיד, ווענדט זיך וואס א סארט תורה, תורה דרבים איז אוודאי חשוב'ער פון עבודה, און טאקע פארדעם גאנץ כלל ישראל מיט יהושע דארט קיינער האט נישט געלערנט ביינאכט, איז געווען א גרויסע עוולה עתה באתי דאס איז הארבער פון עבודה, מה שאין כן ביי בית רבי, דארט רעדט מען נישט פון א תורה דרבים פון גאנץ כלל ישראל, מען רעדט סך הכל איין קבוצה מענטשן וואס לערנען, און מען זאגט זיי זאלן אויפהערן לערנען גיין הערן די מגילה, איז דאס טאקע ביי דעם זאגט מען אז דער לערנען איז שוואכער פון די עבודה, און אז מען דארף מבטל זיין די עבודה צו הערן מגילה, כל שכן מען דארף מבטל זיין אזא סארט תורה, פרעגט אבער די גמרא אזוי, ודיחיד קל, דאס תלמוד תורה, דאס לערנען תורה פון א יחיד איז אזוי מין לייכט, אז מען דארף דאס מבטל זיין צו הערן מגילה, והתנן, מ'האמיר געלערנט אין א משנה, נשים במועד מענות אבל לא מטפחות, פרויען חול המועד איז מענות, מענות מיינט אז מען געבט א הספד אויף א מת, מען מאכט א הספד אויף א מת אלע צוזאמען, דאס מיינט מענות, מען מעג דאס טון חול המועד, אבער מטפחות נישט, מטפחות איז געווען א מנהג אז מען האט זיך געקלאפט אזוי אויפן הארץ, דאס טאר מען נישט טון חול המועד, רבי ישמעאל אומר, רבי ישמעאל זאגט אם היו סמוכות למטה, דער וואס איז נאנט צו די מטה פונעם מת, מטפחות, זיי מעגן יא, מען מעג זיך קלאפן אויפן הארץ, בראשי חדשים, בחנוכה און בפורים, איז לייכטער פון חול המועד, מענות און מטפחות, ביידע, מען מעג סיי מענה זיין, מען מעג סיי מספיד זיין, און סיי מטפח זיין קלאפן אויפן הארץ, זאגט ווייטער די משנה, בזה ובזה, ס'טייטש סיי חול המועד, און סיי ראש חודש חנוכה און פורים, לא מקוננות, מקוננות נישט, מקוננות איז א אנדערע סארט הספד, מענות איז ווען יעדער איינער זאגט א הספד צוזאמען, מקוננות איז ווען איינער איז מספיד און די אנדערע ענטפערן, דאס איז הארבער, דאס טאר מען קיינמאל נישט, נישט חול המועד, נישט ראש חודש, נישט חנוכה, נישט פורים. ואמר רבה בר הונא, און רבה בר הונא זאגט אויף די משנה, אז אין מועד בפני תלמיד חכם, כל שכן חנוכה ופורים. דאס הייסט ווען עס קומט אבער צו די לוויה פון א תלמיד חכם, איז דארט ווערט אלעס בטל, חול המועד ווערט בטל, חנוכה ווערט בטל, פורים ווערט בטל, די עיקר איז מספיד זיין די מת. איז לכאורה זעען מיר דא, אז אפילו קריאת מגילה אלעס ווערט בטל, מספיד צו זיין א מת, פארוואס? ווייל דער מת איז א תלמיד חכם, זעהן מיר דאך לכאורה אז תורה איז חשוב'ער פון קריאת מגילה, איז וויאזוי אין בית רבי האט מען געמאכט א חשבון פארקערט אז מ'איז מבטל תורה אויף קריאת מגילה? ענטפערט די גמרא וואס א צושטעל, כבוד תורה קאמרת, כבוד תורה דיחיד חמור, תלמוד תורה דיחיד קל, ס'דא א גרויסע חילוק צווישן כבוד תורה און תלמוד תורה, דאס הייסט תלמוד תורה מיינט איינער זיצט אין בית מדרש, ער האלט מיטן א סוגיא, זאגט מען אים רבי איד זיי מוחל שטעל דיך אויף גיי הער מגילה, עסטו נישט לערנען יעצט די סוגיא עסט באלד לערנען, כבוד תורה מיינט מ'האלט א מת, ס'איז דא געשטארבן א תלמיד חכם, טאמער מען וועט אים נישט מאכן א ריכטיגע לוויה איז א בזיון אויף כבוד תורה, אויף די גאנצע תורה וואס ער האט געלערנט א גאנץ לעבן, און מען וועט נישט קענען משלים זיין די הספד, איז אוודאי כבוד תורה איז חשוב'ער און מען איז מבטל מגילה. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, אמר רבא, האט רבא געזאגט, פשיטא לי, דאס איז מיר פשוט, מ'וועט זען, ער גייט אויסרעכענען א גאנצע רשימה פון זאכן וואס איז אים פשוט, און צום סוף זאגט רבא זיין איבעיא, זאגט רבא דאס איז מיר פשוט, אז עבודה ומקרא מגילה, מקרא מגילה עדיף, אז מגילה איז חשוב'ער פון עבודה, מדרבי יוסי בר חנינא, אזוי ווי מען האט געזען עמוד א', רבי יוסי בר חנינא האט גע'דרשנ'ט פון משפחה משפחה, אז כהנים און לוויים זענען מבטל די עבודה אויף מקרא מגילה, זעהן מיר אז מקרא מגילה איז חשוב'ער פון עבודה. די זעלבע זאך זאגט רבא, דאס איז מיר פשוט, אז תלמוד תורה ומקרא מגילה, מקרא מגילה עדיף, אז מגילה איז חשוב'ער פון תלמוד תורה, מדסמכו של בית רבי, אזוי ווי די קל וחומר וואס מען האט פריערט געזען וואס מען האט געמאכט ביי רבי'ן שטוב, מה דאך עבודה כל שכן תורה. ווייטער זאגט רבא, דאס איז מיר אויך פשוט, תלמוד תורה ומת מצוה, מת מצוה עדיף, לערנען תורה צו באגראבן א מת מצוה, איז אוודאי מת מצוה חשוב'ער, מ'דארף מבטל זיין תורה צו באגראבן א מת מצוה, ווי ווייסט מען מדתניא, אזוי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט קלאר מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה, זעהן מיר אז מ'דארף מבטל תורה זיין צו באגראבן א מס. די זעלבע זאך זאגט רבא, עבודה ומת מצוה, מת מצוה עדיף, טאמער א כהן דארף אויסקלויבן צו טון די עבודה אדער צו באגראבן א מת מצוה, אוודאי א מת מצוה חשוב'ער, ווי ווייסט מען? מולאחותו, פון די ווארט ולאחותו וואס שטייט אין פסוק, און די גמרא ברענגט טאקע די לימוד פון ולאחותו, דתניא, אזוי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק ולאחותו, מה תלמוד לומר? וואס מיינט די ולאחותו? איז אזוי, אויף וועלכע פסוק רעדט מען דא פון וואס רעדט די ברייתא? איז רשי ברענגט די ערשטע חלק פון די ברייתא, די ערשטע חלק פון די ברייתא איז דן אויף די פסוק וואס שטייט ביי א נזיר, א נזיר דאס טייטש איינער וואס האט זיך אונטערגענומען נזירות, טאר זיך נישט מטמא זיין צו א מת, און שטייט דארט אין פסוק לאביו ולאמו לאחיו ולאחותו לא יטמא להם במותם, ער טאר זיך נישט מטמא זיין נישט לאביו נישט לאמו נישט לאחיו נישט לאחותו, יעצט בעצם שטייט שוין אין א אנדערע פסוק אז ער טאר זיך נישט מטמא זיין צו א מת, און ממילא די ברייתא דרשנ'ט פון די כפילת הלשון פון דאס מען חזר'ט איבער וואס די פסוק חזר'ט איבער לאביו ולאמו לאחיו ולאחותו, דרשנ'ט די ברייתא פון יעדע ווארט א אנדערע לימוד, איז די ערשטע זאך דרשנ'ט די ברייתא, פון דעם וואס שטייט לאביו, איז די ברייתא מדייק פאר אז זיין טאטע טאר ער זיך נישט מטמא זיין דעם נזיר, אבער פאר א מת מצוה מעג ער זיך יא מטמא זיין. דאס איז לאביו. וואס קומט לאמו? לאמו קומט לאזן הערן אז אפילו דער נזיר איז א כהן, יעצט א כהן האט צוויי סיבות וואס ער טאר זיך נישט מטמא זיין, סיי אלס נזיר און סיי אלס כהן, פון דעסוועגן זאגט דער פסוק לאמו, פאר זיין מאמע טאר זיך דער נזיר כהן נישט מטמא זיין, אבער פאר א מת מצוה מעג ער זיך יא מטמא זיין. ווייטער שטייט לאחיו, איז לאחיו, קומט צו לאזן הערן אז אפילו א כהן גדול, איז א כהן גדול טאר זיך נישט מטמא זיין לאחיו, אבער אויך פאר מת מצוה מעג ער זיך מטמא זיין. יעצט זאגט די ברייתא די המשך לאחותו, וואס קומט די לאחותו צו לאזן הערן, איז הרי שהולך לשחוט את פסחו, ולמול את בנו, טאמער איינער גייט, רשי זאגט מען רעדט נישט דא דווקא פון א נזיר, ווייל די כלל איז אם אינו ענין לענין זה תנהו לענין אחר, טאמער נישט דא וואס צו טון מיט א פסוק ביי איין ענין, קען מען עס נוצן ביי א צווייטע ענין, איז דאס געזאגט געווארן ביי יעדעם, ס'טייטש טאמער איינער גייט צו שעכטן זיין קרבן פסח, אדער ולמול את בנו צו מל'ן זיין זון, ושמע שמת לו מת, און פלוצלינג הערט ער אז איינער פון זיין ז' קרובים זענען געשטארבן, נארמאל, האט א מענטש א חיוב זיך צו מטמא זיין צו זיין ז' קרובים, חוץ פארשטייט זיך א נזיר צו א כהן, אבער סתם א מענטש האט אזא חיוב, איז יכול יטמא, וואלט איך געמיינט, איך זאל זאגן פאר דעם מענטש, לייג אוועק דיין זון, עסט אים מל'ען א צווייטע מאל, לייג אוועק דיין קרבן פסח, עסט מקריב זיין א צווייטע מאל, דו גיי זיך יעצט מטמא זיין פאר דיין ז' קרובים, אמרת לא יטמא, דערפאר זאגט דער פסוק ניין, ס'טייטש אזוי ווי א נזיר טאר זיך נישט מטמא זיין צו די ז' קרובים, דער מענטש טאר אויך נישט, אבער יכול, כשם שאינו מטמא לאחותו כך אינו מטמא למת מצוה, וואלט איך געמיינט אז דער מענטש וואס גייט יעצט מקיים זיין א מצוה, ער גייט דא מל'ען זיין זון, ער גייט דא שעכטן זיין קרבן פסח, ער זאל זיך נישט מטמא זיין פאר מת מצוה אויך נישט, תלמוד לומר ולאחותו, לאחותו הוא דאינו מטמא אבל מטמא למת מצוה, זאגט דער לאחותו אז ס'איז נישט אזוי, נאר ווען ס'קומט צו א מת מצוה איז מת מצוה דוחה אלע אנדערע זאכן, ס'איז דוחה מילה, ס'איז דוחה קרבן פסח, והוא הדין אוודאי אז ס'איז דוחה אלע עבודות, און ממילא זאגט רבא, דאס איז מיר קלאר, אז מת מצוה איז שטערקער פון אלע עבודות. די שאלה נאר איז בעי רבא, מקרא מגילה מת מצוה הי מינייהו עדיף, ס'קומט צו ליינען די מגילה מת מצוה, ווער איז חשוב'ער, מקרא מגילה עדיף משום פרסומי ניסא, אפשר מקרא מגילה איז שטערקער אלס פרסומי נס, או דילמא מת מצוה עדיף משום כבוד הבריות, וואס דאס איז שטערקער. זאגט די גמרא בתר דבעיא הדר פשטה, למעשה האט רבא פושט געווען דעם ספק אז מת מצוה עדיף, דאס אוודאי חשוב'ער, דאמר מר, גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה, כבוד הבריות איז אזוי מין שטארק ס'איז דוחה א לא תעשה אין תורה, רשי זאגט וואו זעט מען כבוד הבריות איז דוחה א לא תעשה, ווייל ס'דא א לא תעשה לא תוכל להתעלם, טאמער איינער טרעפט א אבידה טאר ער זיך נישט מאכן נישט וויסנדיג כאילו ער האט נישט געטראפן, נאר דארף עס אויפהייבן זוכן די באלעבאס, אבער דאס איז נאר איינער וואס איז לפי כבודו, איינער וואס איז נישט לפי כבודו, א תלמיד חכם למשל טרעפט עפעס א זאך וואס ס'פאסט נישט א תלמיד חכם צו האבן, איז דארף ער דאס נישט אויפהייבן, וואס טייטש זעען מיר דא אז כבוד הבריות איז דוחה לא תעשה שבתורה, און במילא די זעלבע זאך די כבוד הבריות פון באגראבן א מת מצוה איז אויך דוחה מקרא מגילה. זאגט די גמרא ווייטער, גופא מ'האמיר געלערנט, אמר רב שי' בן לוי, כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו נידון ככרך, אז די אלע כרכים, די גרויסע שטעט וואס זענען מוקף חומה, איז טאמער איז דא לעבן דעם א שטאט וואס איז סמוך וואס איז דער נאנט, אדער נראה עמו וואס מ'זעט עס, איז אויך האט עס די זעלבע דין ווי די כרך, און מ'ליינט מגילה ט ו. זאגט די גמרא תנא, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, סמוך אף על פי שאינו נראה, נראה אף על פי שאינו סמוך, ס'טייטש אדער אדער, אפילו א שטאט איז סמוך צו א כרך, האט עס אויך א דין ווי א כרך, אפילו א שטאט איז נאר נראה צו א כרך, האט עס אויך א דין ווי א כרך. פרעגט די גמרא, בשלמא נראה אף על פי שאינו סמוך, משכחת לה, כגון דיתבא בראש ההר, אז א שטאט זאל זיין נראה און נישט סמוך, קען זיין אז די כרך לאמיר זאגן איז אונטן, און ווייט אוועק ארויף אויף א בארג איז דא א שטאט, איז די שטאט איז נישט נאנט, אבער מען זעט עס, ווייל אז מען שטייט אין כרך און מען קוקט ארויף אויפן בארג קען מען זען די שטאט, איז די שטאט האט אויך א דין ווי א כרך, ווייל ס'איז נראה ואינו סמוך. אבער, פרעגט די גמרא פארקערט ווי קען זיין, אלא סמוך אף על פי שאינו נראה, היכי משכחת לה, וויאזוי איז דא א שטאט וואס איז נאנט און מ'קען עס נישט זעהן, אמר רבי ירמיה, שיושבת בנחל, ס'טייטש די שטאט איז בנחל ס'איז נידעריג, ס'איז באהאלטן מ'זעהט עס נישט ווייל ס'איז טיף, אבער ס'איז נאנט, איז ביי אזא ציור האט עס אויך א דין ווי א כרך, מ'האלט דארט פורים ט ו, זאגט די גמרא ווייטער, נאך א מימרא פון ר' שי' בן לוי, ואמר ר' שי' בן לוי, כרך שישב ולבסוף הוקף, א כרך א שטאט וואס איז קודם באזעצט געווארן און נאר נאכדעם האט מען עס ארום גענומען מיט א חומה, נידון ככפר, האט א דין ווי א כפר, וואס טייטש ווי א שטאט אן קיין חומה, נישט ווי א שטאט מיט א חומה. יעצט רש י זאגט אז דער גאנצער נידון דא פון ר' שי' בן לוי האט נישט קיין שייכות צו פורים צו מגילה, ס'האט א שייכות צו די דינים פון בתי ערי חומה, וואס טייטש אין די תורה שטייט אז טאמער איינער קויפט א הויז פון א צווייטן קען יענער צוריק קויפן די הויז ער קען עס אויסלייזן אבער ווענדט זיך וואסארא סארט הויז טאמער די הויז איז אין א שטאט וואס האט נישט קיין חומה וואס האט נישט געהאט קיין חומה אין די צייטן פון יהושע בן נון קען מען עס אויסלייזן ביז יובל און טאמער מען לייזט נישט אויס ביז יובל גייט עס צוריק יובל טאמער אבער עס איז א בתי ערי חומה עס איז א הויז אין א שטאט וואס די שטאט איז געווען ארומגענומען מיט א חומה אין די צייטן פון יהושע בן נון, דעמאלטס קען מען אויסלייזן די הויז ביז א יאר, אז מען לייזט נישט אויס ביז א יאר, בלייבט די הויז ביים קונה, איז דא ווענדט זיך וואסערע סארט שטאט דאס איז, צו ס'איז בתי ערי חומה צו נישט, איז אויף דעם זאגט רבי יהושע בן לוי אז א שטאט וואס מען האט קודם באזעצט נאר נאכדעם ארומגענומען מיט א חומה, הייסט נישט קיין בתי ערי חומה, און ממילא טאקע די הייזער דארט גייען צוריק יובל, מאי טעמא, דכתיב, וואס שטייט אין פסוק ביי בתי ערי חומה, ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה, וואס מען דרש'ט איז כאילו מושב, מען האט זיך אריינגעזעצט אין די שטאט נאכדעם וואס עס איז געווען עיר חומה, טאמער פארקערט, טאמער קודם האט מען זיך באזעצט נאכדעם האט מען ארומגערינגלט א חומה, דאס הייסט טאקע נישט קיין בתי ערי חומה, שהוקף ולבסוף ישב, ולא שישב ולבסוף הוקף, אזוי לערנט רש"י, תוס' און אנדערע ראשונים זאגן אז די סוגיא האט יא א שייכות צו מגילה צו מען ליינט אין די שטעט ט"ו צו נישט, זאגט די גמרא ווייטער ואמר רבי יהושע בן לוי, נאך א מימרא פון ר' יהושע בן לוי כרך שאין בה עשרה בטלנים, א שטאט וואס ס'איז נישט דא דארט צען בטלנים, בטלנים מיינט אזעלכע אידן וואס זיצן א גאנצע טאג אין בית מדרש און לערנען, זיי ארבעטן נישט, רש"י זאגט רש"י ברענגט די גמרא אין ברכות אז כיוון שבא הקדוש ברוך הוא לבית הכנסת ולא מצא שם עשרה בטלנים איז מיד הוא כועס, ס'טייטש אמאליגע צייטן האבן זיך טאקע אזוי געפירט אין גרויסע שטעט האט מען אריינגעזעצט צען בטלנים אין א בית מדרש, איז א שטאט וואס האט דאס נישט א כרך וואס האט דאס נישט, נידון ככפר, האט א דין ווי א כפר, ווי א דארף, מען האט דאך געזען אז א כפר, א דערפל, איז די מענטשן פון די כפר קענען גיין מקדים זיין קריאת מגילה אריין גיין אין שטאט פריערט מאנטאג און דאנערשטאג צו הערן מגילה, איז טאקע א גרויסע שטאט וואס האט נישט קיין עשרה בטלנים האט א דין ווי א דארף, ווייל דארט איז אויך דא א חשש קען זיין מ'עט נישט הערן קיין מגילה, און ממילא האט מען מתיר געווען פאר די מענטשן פון די שטאט צו גיין אין אנדערע שטעט הערן די מגילה מאנטאג און דאנערשטאג. יעצט דרך אגב, תוס' זאגט אז די כרך וואס מ'רעדט דא מיינט מען נישט א כרך א שטאט וואס איז ארום גענומען א מוקף חומה, נאר מ'רעדט כרך מיינט סתם א גרויסע ריזיגע שטאט, איז דא זאגט רבי יהושע בן לוי, ס'ווענדט זיך צו ס'דא דארט עשרה בטלנים צו נישט, פרעגט די גמרא מאי קא משמע לן, וואס איז די חידוש? תנינא איז א מפורש'ע משנה. די משנה זאגט דף ה', איזה עיר גדולה, וואס מיינט א גרויסע שטאט, כל שיש בה עשרה בטלנים, פחות מכאן טאמער עס איז נישטא קיין עשרה בטלנים, הרי זה כפר איז דאס א דארף. זאגט די גמרא ניין, כרך איצטריך ליה, אף על גב דמיקלעי ליה מעלמא. דא רעדט מען פון כרך א ריזיגע שטאט, די משנה דארט רעדט פון א עיר גדולה, כרך איז אסאך גרעסער, א ריזיגע שטאט ווי א כרך, וואלט איך געמיינט אז מענטשן דרייען זיך דארט סיי ווי סיי פון אלע אנדערע שטעט, מען נעמט זיך דארט צאם, און ממילא עס וועט אלעמאל זיין אידן אין בית מדרש, דא זאגט רבי יהושע בן לוי ניין, אלעס איז תלוי אין עשרה בטלנים ס'דארף זיין קביעות'דיגע עשרה בטלנים, טאמער ס'איז נישט דא, האט עס א דין ווי א כפר, און מ'קען ליינען מגילה פריערט. זאגט די גמרא ווייטער נאך א מימרא פון רבי יהושע בן לוי אמר רבי יהושע בן לוי, כרך שחרב ולבסוף ישב, נידון ככרך, א כרך וואס איז חרוב געווארן, שפעטער באזעצט געווארן, האט א דין ווי א כרך. זאגט די גמרא מאי חרב וואס מיינט ער דא, אילימא חרבו חומותיו, אז די חומות זענען חרוב געווארן, איז ישב אין לא ישב לא, איז אלעס תלוי ס'איז צוריק באזעצט געווארן ס'איז נישט צוריק באזעצט געווארן וואס עפעס והתניא מ'האט געלערנט א ברייתא רבי אליעזר בר יוסי אומר פון דעם וואס שטייט אין פסוק אשר לוא חומה דרש'נט מען אף על פי שאין לו עכשיו והיה לו קודם לכן ס'האט נישט קיין שייכות ס'איז יעצט דא א חומה ס'איז נישט דא א חומה אלעס איז תלוי צו ס'איז געווען א חומה מימות יהושע אזוי שטייט ביי בתי ערי חומה איז די זעלבע זאך דא אלעס איז תלוי צו ס'איז געווען אמאל א חומה איז קען נישט זיין דאס מיינט רבי יהושע בן לוי נאר וואס דען זאגט די גמרא אלא מאי חרב שחרב מעשרה בטלנים אז אמאל איז געווען עשרה בטלנים און ס'איז חרב די עשרה בטלנים זענען אוועק געגאנגען, און ממילא דא אין שטאט האט מען אנגעהויבן לייענען מאנטאג און דאנערשטאג, איז יעצט אז עס איז צוריק געקומען, ס'איז חרב ולבסוף ישב, וואלט איך אפשר געמיינט אז מען זאל זיך ווייטער פירן ווי אמאל, מען קען לייענען די מגילה פריערט מאנטאג און דאנערשטאג, ווייל ווי נישט ווי, אפאר יאר צוריק איז נישט געווען דא קיין עשרה בטלנים, דאס איז די חידוש אז ס'איז נישט אזוי, יעצט איז דא עשרה בטלנים זאגט רבי יהושע בן לוי, פירט מען זיך ווי א געהעריגע שטאט, ס'האט א דין ווי א כרך, מען לייענט די מגילה י ד.